א גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. שלום אליה זאגט אזוי, איך וויל זיך נאכאמאל באדאנקן פאר די שיעור, שוין די צווייטע וואך וואס איך ענדיג גאנץ חומש רש"י, איך הער עס אויס אינעווייניג, וואף! און איך בין עס קונה באמת, עס איז מיר א תענוג רוחני און א תענוג גשמי צוזאמען, ס'דרייווט מיין גאנצע טאג, איך האב זייער שטארק הנאה, חוץ פון דעם וואס איך לערן ווען איך לערן א חסידיש ספר אדער תורות אויף די פרשה, עניטינג וואס דרייט זיך ארום די פרשה פיל איך מיך פארט פון עס, וואו, איך פיל ווי איך ווייס פון וואס מען רעדט, נישט עפעס א ווייטע זאך, מיינע קינדער ברענגען אהיים צעטלעך פון חדר ווייס איך פון וואס מען רעדט דארטן, נישט קיין פרעמדע זאכן אזוי ווי אסאך יארן וואס איך האב געהאט בושות, איך בין באמת א פארט און איך ווייס וואס זיי רעדן, טענק יו סאו מאטש, ס'איז א מורא'דיגע זאך, קיפ איט אפ, טענק יו סאו מאטש שלום אליה. און נאכדעם האמיר אונז דא א קאמענט פון שמואלי' הצדיק. ער זאגט אזוי, איך האב געלייגט אויף סטעטוס ווייל איך האב זייער הנאה פון די שיעור, איך וויל אז אנדערע זאלן אויך הנאה האבן, איך גיי ארויף, זעה איך צוויי פעטערס זענען ארויפגעקומען, אלטע חברים פון שול, אלטע חברים פון ישיבה, עס איז מיר א מורא'דיגע נחת און הנאה, איך האב אייביג געהאט די באג אין קאפ, אה, סאו דא פרעגט ער א קשיא, איך האב אייביג געהאט די באג אין קאפ, וויאזוי קען זיין אז יצחק אבינו איז געווארן אויסגענארט פון עשיו, האט זיך געלאזט פארפירן פון אים? ער איז זיכער געווען א ריזיגער צדיק פונקט ווי אברהם און יעקב, אבער דאס דרוקט מיר שוין לאנג, וואס עפעס יצחק האט זיך געלאזט נארן? אויב איינער האט א תירוץ אויף דעם, ס'איז טאקע זייער א גוטע קשיא, וואס איז שייך ער האט זיך געלאזט פארפירן פון אים, ער האט אים נישט דערשמעקט אז ער פרעגט דארטן היכן מעשרין את המלח ואת התבן, וואס וואס? ער האט אים באמת געהאלטן ער איז א צדיק גמור? ער האט אים געזען לערנען? וואס איז געווען דארטן די אהבה? איך האב געהערט אמאל א מורא'דיגע תירוץ אין א לימוד, שטייט דארטן אין גמרא, כ'מיין מסכת שבת, א פעימאס גמרא, זאגט ער לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חטאו ער זאגט די אייבערשטער גייט גיין צו אברהם אבינו טרעפן א זכות פאר זיינע אידישע קינדער גייט ער זאגן פאר אברהם דיינע קינדער האבן געזינדיגט האט ער וועט אברהם אבינו ענטפערן ימחו על קדושת שמך נו הרג'ע זיי אויס אז זיי אז זיי פאלגן דיך נישט אמר האט די אייבערשטער געזאגט לאמיר זאגן דעם דעם מימרא פאר יעקב אבינו ווייל ער פאקטיש האט ער דאך געהאט צער גידול בנים און אפשר דבעי רחמי עלייהו אפשר וועט ער טרעפן א לימוד זכות אויף די אידישע קינדער האט ער געזאגט פאר יעקב אבינו בניך חטאו האט די אייבישטער האט יעקב אבינו צוריק גענטפערט רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך האט די אייבישטער געזאגט פונעם זיידן און פונעם אייניקל וועל איך נישט טרעפן דא קיין קיין עצות לאמיר גיין צום טאטן יצחק און ער האט געזאגט פאר יצחק אבינו בניך חטאו לי האט יצחק גענטפערט רבונו של עולם בניי ולא בניך. ס'איז מיינע קינדער, נישט דיינע קינדער. ווען זיי האבן מקדים געווען נעשה ונשמע ביי אויפן בארג סיני, האסטו דאך אויסגערופן בני בכורי ישראל. פלוצלינג זיי זינדיגן עכשיו בניי ולא בניך? און כ'האב געזען אז ס'דא מפרשים וואס לייגן דא צו אז איך האב אויך געהאט צער גידול בנים, כ'האב געהאט דעם עשיו, און דאך און דאך עשיו איז ארויס לתרבות רעה, און דאך שטייט ויצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו, און דא קומט דער אייבערשטער און אמאל פלעגט ער שרייען בני בכורי ישראל און פלוצלינג איז עס בניי ולא בניך. ועוד לייגט יצחק אבינו צו כמה חטאו, וויפיל פינקטלעך האבן זיי, כמה שנותיו של אדם שווה, וויפיל איז די טאטעל יאר לייף טיים פון א מענטש, זיבעציג יאר יא, סאו נעם אראפ קודם האלב פון דעם ווייל האלב פון דעם שלאפט מען, און נאך נעם אראפ נאך צוואנציג, נאך א חלק וואס וואס דאס נוצט מען צום עסן און טרינקען און אנדערע צרכים, און בקיצור אזוי נעמט אראפ בלייבט איבער א טאטעל פון צוואנציג יאר, און מילא אויב ווילסטו נעמען די גאנצע צוואנציג יאר אויף דיר הכי טוב, אז נישט לאמיר זיך צוטיילן פלגא עלי ופלגא. עליך און פטור אן עסק, און אויב ווילסטו האלב אויך נישט נעמען, לייג אויף מיר די גאנצע זאך, ווייל איך האב מיך מקריב געווען אלס א קרבן אויף קידוש השם, איך בין געווען רעדי צו שטארבן פאר דיר, און איך קען טראגן די גאנצע צוואנציג יאר פונעם מענטש, אויף דעם וועלן די אידישע קינדער אויסרופן און זאגן כי אתה אבינו, דו ביסט אונזער טאטע, וועט יצחק זאגן, ניין, וואס ביסטו מיך מקלסן, עד שאתם מקלסים לי, קלסו להקדוש ברוך הוא, מחוי להו יצחק הקדוש ברוך הוא בעינייהו, בקיצור. סאו די אייבישטער האט געזען אז מען מוז האבן א טאטע, א טאטעס ליבשאפט אין ארדער צו קענען טרעפן א לימוד זכות אויף א קינד, דער זיידע ניין, מידת הדין, דער אייניקל אויך מידת הדין, ס'קומט דער טאטע, דער טאטע האט א שוואכע קינד, ער פלאגט זיך מיט א קינד, און ווען ער ארבעט זיך אויס און ער טרעפט א משוגענע אהבה, כאטשיג א אנקאנדישענעל לאוו, כאטשיג. אז ער איז שוואך און ער איז ארויס לתרבות רעה, פון אים וויל איך א עצה, איז די אייבישטער געגאנגען צו אים דווקא. סאו מ'זעט דא די אהבה פון יצחק אבינו פאר עשו וואס כאטשיג ער איז געווען א רשע, אבער יצחק האט געהאט א טאטע'ס הארץ, ער האט ליב געהאט זיין קינד, ריגארדלעס אין וועלכע מצב ער איז. סאו דא האמיר אונז א נייע פארטיסיפענט ער הייסט מושי א דייקן גדול איז אריינגעקומען מיט אפאר הערות אויף די נעכטיגע שיעור ער זאגט קודם כל היינט איז מיין דריטע טאג וואס כ'הער צו די שיעור חומש רשי און ער ברענגט מיר אזוי פסוק יט די צווייטע רשי זענען געגאנגען גראד צום צווייטן פשט און אויסגעלאזט די ערשטע פשט לחש גוש ברור פיין דארטן שטייט עס איז דא א סערטען גרסה פון רשי, מיין חומש האט נישט די גרסה, בין איך עס געגאנגען נאכקוקן דארטן אז נאך א סיבה פארוואס ס'שטייט איבערגעשריבן אין די תורה יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק וועגן נאר אברהם ווען ער האט שוין דעם ה' ווען ער הייסט שוין אברהם דעמאלטס קען ער זיין א מוליד דעמאלטס קען ער געבוירן אבער ווילאנג ער האט נאך געהייסן אברם האט ער נישט געהאט די אביליטי צו געבוירן אזוי ווי די אייבערשטער האט אים געזאגט לא יקרא לך עוד שמך אברם נאר אברהם און דעמאלטס וועסטו זוכה זיין צו קינדער נאכדעם ברענגט ער מיר נאך א דיוק כ'האב דא. פסוק כא שטייט דארט כי עקרה היא, און ער האט געזאגט יצחק איז א עקר, עיין תרגום און זאגט ער אה, כ'האב געזאגט אז ער איז א עקר, כי עקרה היא אז יצחק איז א עקר, איך האב געמאכט פלעין געמאכט א טעות, יא, זי איז געווען די עקרה און אויף איר האט ער מתפלל געווען, ווייל ער איז דאך שוין געהאלפן געווארן, ביוטיפול, נאכדעם רשי ויתרוצצו די צווייטע פשט מריבים בנחלת ב' עולמות אז די די גרסה האב איך בכלל נישט אין מיין רשי, אויב דו קענסט מיך טריק שיקן א בילד פון דעם גרסה פון דיין פון דיין חומש וואלט איך וואלט איך עס אפרישיעטעד צו זעהן ווייל כ'האב עס נישט געטראפן אין ערגעץ די גרסה. אה, נאכדעם ותלך לדרוש את ה'. יא, רש"י זאגט אז ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם. אין רוב גרסאות אין חומש, אין די היינטיגע חומשים, שטייט שם און נישט עבר, און כ'האב געזען טאקע א, די הייליגע רבי אליהו מזרחי איז א פירוש אויף רש"י זאגט ער אז די סיבה פארוואס רש"י לאזט אויס דעם עבר איז ווייל ווילאנג די זיידע לעבט, קוויטלט מען זיך נישט ביים אייניקל, אנדערש ווי ביים לערנען וואס אונז האבן נעכטן אויסגעשמועסט אז מען גייט לערנען למי שלבו חפץ, ווען ס'קומט זיך צו קוויטלען גייט מען צום זיידן, און וועגן דעם האט רשי נישט גורס געווען זאגט ר' אליהו מזרחי די ווארט עבר, כאטשיג וואס אין מדרש איז יא שטייט יא אז שהלך לבית מדרש לשם ועבר, באט איי געס אין דיין חומש שטייט יא עבר, סאו. איז אזוי, זאגט ער דא ווייטער, איר האט געזאגט אז רשי קומט פון איטאליע, כ'האב געוואוסט ער קומט פון פראנקרייך, קאוד בי, קאוד בי, און כ'מיין איר האט געזאגט אברהם איז נפטר געווארן ב' שנים, רשי זאגט ה' שנים, יא, כ'האב גערעדט דארטן פון די צוויי יאר נאכן ויגדלו הנערים, ווען זיי זענען אלט געווען דרייצן יאר זענען זיי, איז עשיו. האט מען אנערקענט אין עשו אז ער איז א אז ער איז א בעל עבירה, אבער ער פלעגט נאך טוהן זיינע עבירות בצנעה. צוויי יאר שפעטער ווען ער איז אהיימגעקומען די טאג פון מיתת אברהם, ווען א ווען אונז גייען מיר היינט לערנען אז יעקב אבינו האט געקאכט דארטן די לינזן אלס סעודת הבראה פאר זיין טאטע די אבל, שטייט דארטן אז איז דעמאלטס איז ער ארויס בפרהסיא לתרבות רעה און דאס איז צוויי יאר נאך די נאך די ויגדלו הנערים, די פינף יאר וואס וואס וואס אברהם אבינו האט געלאזט פון זיין לעבן. איז טאקע עקארדינג צו יצחק'ס לעבן. יצחק האט געלעבט הונדערט אַכציק יאר, אברהם האט נאר געלעבט הונדערט פֿינף און זיבעציק יאר. ביוטיפול ענד ער ענדיגט דערמיט צו עיקר חוץ מן הספר, איך בין זייער צופרידן פון אייער שיעור, חזק ואמץ הצלחה רבה, טענק יו מוישי. זאגט די הייליגע פסוק אונז האלטן דא קאפיטל כ"ה פסוק כ"ט אביסל פאר שני, ס'איז געווען די טאג וואס אברהם אבינו איז נפטר געווארן, יעקב און עשו זענען אלט געווען פֿופֿצן יאר, און דער עשו איז ארויס לתרבות רעה בפרהסיא, און וויבאלד דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר אברהם תקבר בשיבה טובה, אז דו וועסט נישט זען דיינע קינדער ארויסגיין לתרבות רעה, האט אים דער אייבערשטער אוועקגענומען פאר די צייט, און ער איז היינט נפטר געווארן, און יצחק אבינו איז יעצט צוריק געקומען פון די מערת המכפלה פון באערדיגן זיין טאטע, און ויזד יעקב נזיד, יעקב האט געקאכט א סעודת הבראה פאר זיין טאטע, ויבא עשו מן השדה והוא עיף, און דער עשו איז אהיימגעקומען פון פעלד והוא עיף. און רשי וועט זאגן ברציחה אז ער האט יענע טאג געהארגעט א מענטש, און מדרש שמועסט אויס אז ער האט געטון דעמאלטס דריי יענע טאג דריי גרויסע עבירות, ער האט מזנה געווען, און ער האט געהארגעט א מענטש, און ער האט עובר געווען אויף גניבה, איז ער געווען מורא'דיג אפגעמוטשעט, און ער איז געווען מורא'דיג הונגעריג. סאו וואס די סידות הבראה? די סעודת הבראה איז בעיסיקלי ווען אז די טאג וואס א מענטש ווערט נפטר טאר נישט די אבלים עסן פון זייער אייגענע עסן, מען מוז ברענגען פון אינדערויסן, אנדערע מענטשן מוזן קאכן א. א סיבה, און מען דארף מאכן דעמאלטס רינדעכיגע זאכן וועט מען באלד זען רש י. פאר געוויסע סיבות דארף מען מאכן רינדעכיגע זאכן וואס האבן נישט קיין פה, וואס האבן נישט קיין עפענונג. זאגט רש י ויזד, לשון בישול, ויזד טייטש ער האט געקאכט. כתרגומו אזוי זעט מען אין תרגום, בשיל יעקב תבשילא, והוא עיף, פארוואס איז געווען אזוי אויסגעמוטשעט יענע טאג עשיו, ברציחה כמה דתימא כי עיפה נפשי להורגים, אזוי ווי די נביא אויפן חורבן הבית אין ירמיה, ווי ער זאגט אז אונזערע הרגער, די מענטשן וואס ווילן אונז הרג'נען, וועלן זיין אזוי אפגעמוטשעט פון אזא פאר רציחה אויף אונז. סאו אנדערע מפרשים זאגן אז והוא עיף ווייל עס פשוט ווען מען גייט פאנגען איז פאנגען איז זייער א שווערע עבודה מען דארף שלעפן נאכדעם די חיות און מען דארף שטיין אויסבאהאלטן אן עסן פאר א לאנגע צייט אדער בלאנזשעט מען אין די וועלדער ביז מען טרעפט דעם וועג ארויס זייער שיין דער אור החיים לייגט דא צו א שיינע אינטערעסטינג שלב ווייל די פסוק איין פסוק פאר ויזד איז אז ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו איז יעקב געגאנגען ער האט אויך געקאכט, פארוואס? ווייל ער האט געזען אז דעם טאטן קען מען אפקויפן מיט לינזן מיט געקעכטס, וואס אלדאו ער איז געווען א תם יושב אהלים, און לכאורה וואלט זיין מאמע געדארפט קאכן, אדער וואלט עשיו געדארפט קאכן, ווייל עשיו איז דאך געווען די וואן וואס האט געקאכט, שטייט דאך ציד בפיו, מילא האט ער, איז ער ארויס פון זיין וועג, כדי אז ער זאל יא קענען קאכן פאר זיין טאטע, צו געפינען, טרעפן לאוו ביי זיין טאטע. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויאמר עשיו אל יעקב ווען ער איז אהיים געקומען עיף, האט ער אים געזאגט פאר יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה גיס מיר אריין פון די גאר רויטע, סאו אפאר פשטים אויף די אדם דאפעלט לשון, אדער ווען מען וויל איינעם ממהר זיין מאך עס שנעל שנעל שנעל, אברהם אברהם אברהם ויאמר הנני, אדער אדם אדם גיס מיר שנעל אריין פון די רויטע רויטע, אדער דא וואס ווילן זאגן אז ס'איז געווען גוט אויסגעקאכט און די זאפט איז אויך געווען רויט סאו סיי די לינזן און סיי די זאפט איז געווען רויט, אנדערע ווילן זאגן אז ווען מען וויל זאגן עפעס אז ס'איז זייער שטארק רויט זאגט מען א דאפעלט לשון אזוי ווי ירקרק אדמדם. די זעלבע זאך דא, אדם אדם, די גאר רויטע. כי עיף אנכי זאגט אים עשיו, איך בין מורדיג הונגעריג, מילא האב רחמנות אויף מיר און געב מיר עפעס צו עסן. על כן קרא שמו אדם, וועגן דעם טאקע, ווייל ער איז רויט, ער איז געבוירן אדמוני, און ער האט געדארפט רויטע עסן, ער האט געזאגט אדם אדם, וועגן דעם האט אים יעקב גערופן, לכאורה פשוט פשט אז יעקב האט אים אזוי גערופן, אדער איז דא אנדערע פשטים אז עשו האט זיך אליין גערופן, אדער אז די וועלט רופט אים אזוי לכבוד דעם. וואס איז פשט פון די ווארט הלעיטני? זאגט רש י, אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה, כ'וועל עפענען מיין מויל, וועסט אריינגיסן אסאך, כמו ששנינו, אין אובסין את הגמל, אבל מלעיטין אותו, שבת איז אסור צו שטאפן א גמל, אבער מען מעג עס אנגיסן מיט עסן, מען מעג אריינגיסן אין די האלז עסן, אבער שטאפן טאר מען נישט ווייל ס'האט טירחא יתירה. זאגט דער הייליגער רש י ווייטער, מן האדם האדם, עדשים אדומות, רויטע לינזן, ואותו היום מת אברהם, די יענע טאג איז דאך אברהם אבינו נפטר געווארן, פארוואס טאקע ווילסטו, לכאורה פארוואס טאקע האט ער געדענקט ווי האט ער געקאכט, ער איז דאך א יושב אהלים, וואס וואס קומט ער אין די קאך, נאר עס איז געווען די טאג וואס זיין טאטע איז נפטר געווארן, שלא יראה את עשיו בן בנו יוצא לתרבות רעה, ווי די אייבערשטער האט אים האט אוועק גענומען אברהם פאר די צייט, ער זאל נישט זען ווי עשיו גייט ארויס לתרבות רעה בפרהסיא, ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקדוש ברוך הוא, ער האט אים דאך מבטיח געווען תקבר בשיבה טובה, לפיכך קיצר הקדוש ברוך הוא. היי שנה משנותיו שיצחק חי, האט ער אראפגענומען פינף יאר פון וויפיל ער וואלט ווען געדארפט לעבן ווייל זיין זון יצחק האט געלעבט הונדערט אַכציק יאר און ער האט נאר געלעבט הונדערט פֿינף און זיבעציק יאר מילא וואלט ער געדארפט לעבן עטליעסט אזוי לאנג ווי זיין זון זע איך אז מ'האט אים אוועקגענומען פינף יאר פאר די צייט ובישל יעקב עדשים להברות את האבל ווייל ער האט געקאכט א סעודת הבראה פאר זיין טאטע און פארוואס טאקע עדשים וואס פונקט עדשים שדומות לגלגל שהאבילות גלגל החוזר בעולם ס'גלייכט צו א רעדל און ס'קומט ווייזן פאר די פאר די אבל אז נאך מענטשן שטארבן ס'איז אזוי גייט די וועלט און ס'איז בעיסיקלי א צרת רבים חצי נחמה פאר דעם פאר דעם אבל אז ביסט נישט דער איינציגסטער ועוד, נאך א סיבה פארוואס מ'קאכט עדשים, מה עדשים אין להם פה, ווייל ס'האט נישט קיין קריץ אינמיטן, ס'איז נישט אזוי ווי א בונדל וואס האט אזוי ווי א שפאלט, ס'איז אינגאנצן צוגעמאכט אזוי ווי א אייער, כך האבל אין לו פה, פארוואס זאל שאסור לדבר די ערשטע דריי טעג טאר ער נישט, אנהייבן בשלום און אויב א צווייטער הייבט אן בשלום מוז ער זאגן איך בין א אבל כ'טאר דיך נישט ענטפערן, לפיכך המנהג להברות אבל בתחילת מאכלו ביצים שהם עגולים ואין להם פה, אדער עדשים אדער ביצים וואס האט נישט קיין עפענונג, כך אבל אין לו פה כדאמרינן אין מועד קטן, אבל כל שלושת ימים הראשונים אינו משיב שלום לכל אדם מען טאר נישט ענטפערן קיין שלום מען דארף נאר זאגן איך בין א אבל איך טאר נישט גריסן, און כל שכן שאינו שואל בתחילה ער טאר נישט אנהייבן א קאנווערסעישאן ער טאר נישט אנהייבן גריסן איינעם. און מג' ועד ז' און די לעצטע פאר טעג פון זיין אבילות, משיב ואינו שואל מעג ער טאקע ענטפערן בשלום אבער ער טאר נישט אנהייבן קיין, טאר נישט פרעגן וואס יענער טוט. זאגט דער פסוק ווייטער ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי, פארקויף מיך אזוי קלאר ווי די היינטיגע טאג דיין בכורה, מיט א מיט א מכירה גמירה, מיט א מכירה ברורה וואס גייט זאלסט נישט קענען נאכדעם מערער זיין. און איך דארף פון דיך דיין זכות הבכורה וואס וואס דאס מיינט די קרבנות וואס דו קענסט מקריב זיין ווייל פאר די חטא העגל האבן דאך די בכורים געדארפט זיין די כהנים און נאך די חטא העגל איז עס אריבערגעגאנגען צו די לווים ווייל זיי האבן נישט געזינדיגט מילא האט ער אים געבעטן פארקויף מיך די בכורתך די בענעפיטס וואס קומען דורך די בכורה דאס הייסט ער האט זיך נישט געמיינט ער האט נישט געמיינט זיין אייגענע לאמיר זעהן רש"י מכרה כיום שטייט נישט מכרה היום נאר עס שטייט כיום וואס איז פשט כתרגומו כיום דילהן. כיום שהוא ברור, פונקט אזוי ווי די היינטיגע טאג וואס איז ברור, קיין, ס'איז נישטא קיין מערערים אז יעצט איז די זון אינדרויסן אז יעצט איז טאג, כך מכור לי בכורה ברורה, מען זאל זיך נישט קענען מערער זיין אויף דעם. און בכורתך שטייט נישט הבכורה מכרה לי את הבכורה, נאר ס'שטייט בכורתך, עפעס וואס איז נמשך פון דעם וואס דו ביסט א בכור, לפי שהעבודה בבכורות, די עבודה איז געמאכט געווארן דורך לכתחילה פאר די חטא העגל האט עס געדארפט זיין בבכורות, אמר יעקב, אין רשע זה כדאי שיקריב להקדוש ברוך הוא. אזא רשע ווי דעם וואס איז היינט אהיים געקומען מיט בלאד אן היז הענדס, ער האט עובר געווען שפיכת דמים, איז נישט ראוי אז ער זאל מקריב זיין די בכורה, ער זאל מקריב זיין די קרבנות. סאו לכאורה ער האט אבער זיך נישט געמיינט, ער האט נישט געהאט קיין אלטעריער מאטיוו אז ער זאל עס באקומען, לכאורה לויט פשוט פשט, ער האט נאר געוואלט מבטל זיין די בכורה פון עשיו, ווייל לכאורה די אלע ראשונים מוטשען זיך מיט דעם, וואס איז שייך ווען דו גייסט צו א כהן האלא איך צאל דיר הונדערט טויזענט דאלער איך קויף אפ דיין כהונה פון דיר ס'גייט ס'גייט חל זיין די קנין? אוודאי נישט און וואס האט יעקב געוואלט און יעקב האט געוואלט אז ער זאל אים שווערן אז ער ער גייט קיינמאל נישט דינען די עבודה מינינג טו סעי נישט אז איך גיי עס אפ באקומען פון דיר בתורת מכירה ער האט נאר געוואלט עס מוציא זיין מיד עשיו. אנדערע מפרשים ווילן זאגן אז בעצם איז די גאנצע עביליטי צו מקריב זיין געקומען מיט בירושה, שם בן נח האט עס געגעבן פאר אברהם אבינו, אברהם אבינו האט עס געירשנט פאר זיין זון יצחק לאחר מותו, און זיין זון יצחק וויל עס יעצט ירש'ענען אויף איינעם פון זיינע קינדער, סאו יעצט, יעקב האט געוואלט אז ער זאל זיך ריטרעקטן פון נעמען די ירושה. אז ער זאל אים שווערן אז ער גייט נישט איבערנעמען די ירושה פון זיין טאטע אזוי בלייבט עס איבער פאר עני אנדערע קינד וואס איז עוועילעבל עס צו נעמען וועט ער עס נעמען. ויאמר עשיו האט אים עשיו צוריק געענטפערט הנה אנכי הולך למות כ'גיי דאך במילא שטארבן ולמה זה לי בכורה וואס הייסט כ'גיי במילא שטארבן ס'איז אלע אזהרות וואס איז דא אויף די אויף די אויף די כהונה אויב כ'טוה דאס איז חייב מיתה אויב כ'טוה דאס איז חייב מיתה מילא כ'בין עניוועי עומד למות וואס דארף איך האבן די בכורה אנדערע ווילן די מדרש זאגט אז אני הולך למות איז נישט אז פשוט פשט איז נישט אז ער האט געפילט ער גייט שטארבן, מען האט דאך נאך א לאנג לעבן, נאר נאר וועגן עפעס א סיבה פילט ער א threat פון שטארבן, זאגט די מדרש אז יענע טאג האט ער זיך געפייט מיט מיט מיט מיט נמרוד, נמרוד האט אים געוואלט הרג'נען ווייל ער האט צוגענומען פון אים דעם קלייד פון וואס נמרוד האט גע'ירש'נט מדור אחר דור פון אדם הראשון, די קלייד וואס די אייבערשטער האט אים געמאכט, און ס'האט געהאט אויסגעשריבן פיקטשערס פון חיות, און אלע חיות זענען געווען אונטערטעניגט ווען זיי האבן געזען די קלייד און זיי האבן זיך אראפגעווארפן און זענען געקומען טאוערדס דיר, סאו די נמרוד לייט זענען געווען רעדי מיך צו הרג'נען, מילא האט ער געזאגט אני הולך למות, סאו פארוואס עפעס זאל איך טראכטן לאנג טערם פון עפעס א בכור עפעס א בענעפיט וואס איך וועל האבן שפעטערע דורות, ווען איך בין יעצט הונגעריג געב מיר עפעס יעצט צו עסן, איך וועל דאך עניוועי שטארבן, סאו איך טראכט נישט לאנג טערם, אזוי ווי א רשע טראכט, מען טראכט שארט טערם, אינסטענט גרעטיפיקעישן. סאו זאגט רשי הנה אנכי עומד למות, איז דא צוויי פשטים, נישט אז ער האלט ממש ביים שטארבן, נאר מתנודדת והולכת היא הבכורה שלא תהא כל עת העבודה בבכורות כי שבט לוי יטול אותה, ער האט דאך געוויסט עווענטשעלי גייט דאך שבט לוי דאס באקומען, סאו סגייט במילא נישט זיין פון אים, סאו הנה אנכי הולך למות מיין בכורה גייט דאך עניוועי שטארבן פון מיר, סאו מילא דא האסטו עס פטור אן עסק. נאך א פשט, אמר עשיו מה טיבה של עבודה זו, האט ער געפרעגט א יעקב אבינו וואס איז וואס עפעס די בענעפיטס פון די עבודה, אמר לו האט ער אים געזאגט כמה אזהרות ועונשין און מיתות תלויים בה, ס'דא זייער אסאך אזהרות און מיתות אויב טוסטו עפעס ראנג, אלו הן שבמיתה אזוי ווי ס'שטייט ביי די פסולי העבודה וועלכע וועלכע כהנים זענען עומד למות, איינער וואס שתויי יין איינער קומט אריין מן המזבח לפנים אנגעטרינקענערהייט, אדער א פרוע ראש ער לאזט וואקסן זיין האר מער ווי דרייסיג טעג און ער קומט אריין מן המזבח לפנים. סאו זאגט ער האט עשיו צוריק גענפערט פאר יעקב אני הולך למות על ידה איך גיי דאך במילא שטארבן וועל איך מיך נישט קענען איינהאלטן פון די פון די תאוות אם כן מה חפץ לי בה וואס ברויך איך עס ויאמר יעקב האט אים יעקב געזאגט איך בין נישט גענוג אז דו פארקויפסט מיר עס פאר אביסל לינזן איך וויל דו זאלסט מיר שווערן השבעה לי כיום שווער מיר אזוי קלאר ווי די היינטיגע טאג אז ווייל פארוואס האט ער געדארפט אויך א שבועה זאגן די מפרשים ווייל ס'איז דאך געווען א קנין שאין בו ממש ער האט נישט פארקויפט א חפץ וואס ער האט געקענט מאכן קנין חליפין חזקה הגבהה. ער האט פארקויפט א קאנסעפט, ער האט פארקויפט א רוחניות'דיגע זאך, מילא האט ער אים געזאגט השבעה לי שווער מיר, און לויט די אונזערע פריערדיגע פשט שטימט זייער גוט די שבועה, ווייל ער האט געוואלט ער זאל זיך ריטרעקטן פון נעמען די בכורה שפעטער ווען זיין טאטע שטארבט, וישבע לו און דער עשיו האט אים טאקע געשוואוירן און וימכור את בכורתו ליעקב און ער האט פארקויפט דעם בכורה פאר יעקב, טאקע מיט קנין חליפין לכאורה, ער האט געגעבן לינזן און ער האט אים צוריק געגעבן די בכורה, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת ויקם וילך. און ויבז עשו את הבכורה, עשו האט פארשעמט די בכורה, זאגט רשי ויבז עשו את הבכורה, בעצם ווייס איך דאך שוין אז די בכורה האט אים נישט געהאט קיין שום וועליו, ווייל ער האט עס פארקויפט פאר אפאר לינזן, פארוואס זאגט מיר די תורה איבער ויבז עשו את הבכורה, העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום, דאס הייסט אז אויסער דעם וואס ער האט געדארפט שטארק לינזן ווייל ער איז געווען מורא'דיג אויסגעמוטשעט, וואס לכאורה קען איך זאגן, אקעי, ער געטראכט יעצט שארט טערם, ער איז יעצט הונגעריג, וואס זאל איך טון? ניין, נישט נאר וועגן דעם האט ער עס פארקויפט, ער האט עס פארקויפט אויך ווייל בכלל די עצם זאך פון די עבודה פאר הקדוש ברוך הוא איז אים געווען מבוזה. סאו א שטיק צייט שפעטער איז דא איז אראפגעפאלן א הונגער יאר אויף ארץ ישראל, און יצחק האט זיך געטראפן א דילעמא, וואס טוט מען דא? איך דארף עסן. זאגט אונז די תורה אז ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון, אויסער די ערשטע רעב וואס איז געווען אזויווי, א א לעגענדע, יעדער האט געשמועסט פון די הונגער יאר, און אברהם אבינו איז אראפגעגאנגען קיין מצרים, און און ער איז געווארן דארט א עושר גדול, א שר גדול, ער איז ארויפגעקומען מיט אזויפיל כבוד, סאו די עולם האט געשמועסט פון די מעשה, סאו פארדעם איז די תורה מעיד מלבד הרעב הראשון אויסער די ערשטע וואס יעדער ווייסט פון, אשר היה בימי אברהם, און וילך יצחק און יצחק איז געגאנגען אל אבימלך מלך פלשתים גררה, בעצם האט ער געוואלט אראפגיין קיין מצרים זאגן די מפרשים, און ווי אונז ווייסט מען דאך איז דאך פלשתים אויפן וועג. קיין מצרים אזוי ווי ס'שטייט דארט אין פסוק ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, סאו אז ער איז געגאנגען טאווארדס מצרים דורך פלשתים און ער האט געמאכט קודם א סטאפ אין פלשתים צו זעהן אפשר איז דא דא עסן אזוי וועל איך מיך פארשפארן דעם וועג אראפ אבער בעצם האט ער געוואלט אראפגיין קיין מצרים און געוויסע מפרשים זאגן אז זיין אינטענשאן פון פארוואס ער האט געוואלט אראפגיין אין מצרים איז פשוט ווייל ער האט געוואלט נאכטון זיין טאטע דאס האט זיין טאטע געטון.

ושכון בארץ אשר אמר אליך, אז אייביג אין דיין גאנצע לעבן זאלסטו נאר וואוינען וואו איך הייס דיך יעצט אויף די מינוט, וואוין בארץ הזאת אין דעם ארץ פלשתים, וואס איז אויך א חלק פון ארץ ישראל, ס'איז אויך פארט פון די ארץ שבעה עמים. סאו, גור בארץ הזאת ואהיה עמך, און איך וועל זיין מיט דיר, ואברכך, איך וועל דיך בענטשן, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות, ווייל פאר דיר און פאר דיינע קינדער וועל איך געבן די אלע שטעט, אינקלודינג ארץ פלשתים, און והקימותי את השבועה, איך וועל איינהאלטן מיין שבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, אברהם אביך, בעיסיקלי האט ער אים געזאגט אז איך וועל איינהאלטן די שבועה אז איך וועל דיר געבן די אלע לענדער, זאגט רש י האל, כמו האלה. ס'איז לכאורה א חסר ה', זאגט די מדרש אויף דעם, אז בעצם די כבישת ארץ ישראל, די אידן גייען דאך נאר באקומען זיבן אאוט אוו די צען די צען פעלקער וואס די אייבערשטער האט צוגעזאגט, די איבעריגע דריי זיין לעתיד לבוא, ממילא וועגן דעם שטייט האל חסר אז נאר זיבן וועלן זיי באקומען נאך פאר משיח קומט, והרביתי את זרעך איך וועל פארמערן דיינע קינדער ככוכבי השמים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, יעדער וועט זיך בענטשן אין דיינע קינדער, נישט אז זיי וועלן אטאמאטיש ווערן געבענטשט ווען זיי וועלן זיך סאראונדן מיט דיר, נאר והתברכו בזרעך זאגט רש י, אדם אומר לבנו יהא זרעך כזרעו של יצחק, דיינע קינדער זאלן אויסוואקסן אזוי ווי די קינדער פון יצחק, און וכן בכל המקרא, וזה אב לכולן, ברענגט רש י ווי איז די טאטע פון די קאנסעפט. אז והתברכו בזרעך מיינט אז מענטשן וועלן זאגן אז דו זאלסט זיין געבענטשט אזוי ווי זיי. עס שטייט דארטן בך יתברך ישראל ווען יעקב אבינו געבט די ברכה פאר זיין זון יוסף לאמור ישימך אלוקים כאפרים ומנשה. ווייס איך שוין אז איבעראל וואו ס'שטייט והתברכו בזרעך איז עס די זעלבע קאנצעפט אז מענטשן נישט אז זיי וועלן אויטאמאטיש ווערן געבענטשט נאר איינער וואס וועט וועלן בענטשן וועט זיך בענטשן דורך דיר ער וועט זאגן זאלסט אויסוואקסן אזוי ווי דיר. ואף לענין הקללה מצינו כן, אויך ווען איינער וויל שעלטן דעם צווייטן טרעף איך אויך דעם מין קאנסעפט אז מען וועט זיך שעלטן אין דיר, אזוי ווי דארט ביי די פסוקים פון די סוטה שטייט והיתה האשה לאלה, די פרוי וועט זיין פאר א שעלטונג, וואס הייסט שהמקלל שונאו אומר תהא כפלונית, ווען איינער וויל שעלטן דעם צווייטן וועט ער זאגן דו זאלסט זיין אזוי ווי יענע יענע פרוי, וכן והנחתם שמכם לשבועה לבחירי. שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי כך וכך ווען מ'וויל מאכן א שבועה מ'וויל ס'זאל זיין א קאנסעקווענץ זאגט מען אויב דו וועסט נישט איינהאלטן דיין שבועה זאלסטו זיין אזוי ווי יענעם און יענעם זעה איך אז מ'נוצט עס פאר א קללה מ'נוצט דיך אלס א קללה פארוואס טאקע באקומסטו די אלע ברכות וועגן עקב אשר שמע אברהם בקולי ווייל אברהם האט צוגעהערט אין מיינע אין מיין קול וואס דאס גייט ארויף אויף די עשרה נסיונות שנתנסה און וישמור משמרתי ער האט איינגעהאלטן די שמירה וואס הייסט ער האט איינגעהאלטן די גדרים און סייגים וואס די רבנן האבן צוגעלייגט צו די דאורייתא'ס אז מען זאל נישט דורך פאלן מיט א דאורייתא, און אויך האט ער איינגעהאלטן מיינע מצוות, וואס די מצוות זענען א זאך וואס מען דארף טון מצד השכל, למשל הרג'ענען א מענטש, און אזוי ווייטער, חוקותי ער האט איינגעהאלטן מיינע חוקים, חק בלי טעם, זאכן וואס האבן וואס כ'האב נישט געגעבן קיין עקספלענעישן פארוואס כ'האב עס געהייסן טון, און אויך ותורותי מיינע צוויי תורות, סיי תורה שבכתב און סיי תורה שבעל פה. שמע אברהם בקולי זאגט רש י כשנסיתי אותו ווען איך האב אים געהייסן לך לך מארצך און איך האב אים געהייסן אוועק שיקן ישמעאל איך האב אים געהייסן מאכן די עקידת יצחק האט ער צוגעהערט מיין קול ער האט מקיים געווען די נסיונות וואס דאס איז נישט קיין חלק אין וישמור משמרתי מצותי וחוקותי אויס ווייל דאס שטייט נישט אין די תורה דאס איז א ציווי א דירעקט ציווי וואס איך האב אים געגעבן האט עס די תורה געדארפט אויסרעכענען דא אין א עקסטערע שלב שמע אברהם בקולי נעקסטע חלק איז וישמור משמרתי. וואס ער האט איינגעהאלטן די גזירות להרחקה על האזהרות שבתורה, די זאכן וואס די רבנים האבן צוגעלייגט אז מ'זאל נישט צוקומען צו קיין דאורייתא, כגון, שניות לעריות וואס די תורה האט סערטען קרובים, די רבנים האבן צוגעלייגט איסורים אויף סערטען קרובים, וואס אולדאו ס'שטייט נישט אין די תורה קלאר אז ס'איז אסור, נאר מ'וויל וויבאלד מ'וויל נישט ס'זאל עסקעלעיטן צו א עכטע דאורייתא, האבן די רבנים געמאכט א סייג, און שבות לשבת, זאכן וואס זענען, איסורי שבת וואס זענען נאר אסור דרבנן, און די זעלבע זאך האט ער איינגעהאלטן מיינע מצוות, דברים שאילו לא נכתבו ראויין הם לצוות ווי למשל גזל שפיכות דמים זאכן וואס אפילו איך וואלט ווען נישט געזאגט וואלט מצד השכל וואלט מען עס געדארפט טון און ער האט אויך איינגעהאלטן מיינע חוקים וואס דאס איז חק חק בלי טעם דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבים עליהם וואס זיי פרעגן אנטשולדיגט וואס איז פשט פון די פון די אכילת חזיר וואס איז די פשט פון די לבישת שעטנז קענסט מיר מסביר זיין וואס די איסור פון דעם איז שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחוקותיו על עבדיו דאס האב איך געהייסן און אזוי וועט זיין. און אברהם אבינו האט אויך איינגעהאלטן, און ער האט אויך איינגעהאלטן ותורותי איז א לשון רבים, צוויי תורות, להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני וואס איז אן טאפ פון די תורה שבכתב וואס שטייט געשריבן. סאו בקיצור וועגן דעם טאקע באקומסטו די אלע ברכות, ווייל דיין טאטע איז געווען אזוי פערפעקט מיט מיר, ער האט איינגעהאלטן אלע מיינע דינים אין יעדע דיטעיל. עס פארציילט אונז די תורה אז וישב יצחק בגרר נאכן באקומען דעם ציווי פונעם אייבערשטן, האט ער טאקע מבטל געווען זיין מחשבה אראפצוגיין אין מצרים אזוי ווי ער האט ארידזשינעלי געפלאנט, און ער האט געפאלגט דעם אייבערשטן און ער איז געבליבן וואוינען דארטן אין גרר, און וישאלו אנשי המקום לאשתו, און די עולם האט זיך אנגעהויבן נאכפרעגן וועגן זיין פרוי, ויאמר, האט ער געענטפערט, אחותי, זי איז פשוט מיין שוועסטער, פארוואס האט ער געזאגט דאס? ווייל ער האט דאך שוין געהאט היסטערי, ער האט געוואוסט פון זיין טאטע די אלע מעשיות וואס זיין טאטע האט אים פארציילט פון פרעה און פון אבימלך, אז דא טאר מען נישט זאגן אז דו ביסט א ווייב, ווייל מען קען דיך הרג'נען לכבוד דעם. סאו האט ער געזאגט ירא לאמר אשתי וועגן דעם האט פן יהרגני אנשי המקום עה ער האט מורא געהאט אז מען וועט אים הרג'נען לכבוד זיין ווייב על רבקה פארוואס ווייל כי טובת מראה היא אבער אנדערש ווי זיין טאטע האט מען נישט צוגענומען דעם רבקה פארוואס ווייל די עולם האט שוין געוויסט ווייל דער דער דער אברהם האט זיך גוט אריינגעפליקט די לעצטע מאל ווען מען האט אים צוגענומען און ווייל ער האט געזאגט א מענטש קומט דא פאר א אכסניא ענד אלל אלל יו העוו טו עסק איז ווער דיין ווייב צו זי איז דיין ווייב צו דיין שוועסטער פארוואס פרעגסטו מיך נישט ווי צו איך וויל שלאפן צו איך וויל א פלאץ צו עסן גלייך פרעגסט דו עפעס ממילא האבן זיי שוין געהאט אזויווי די פער אז פון היינט און ווייטער אפילו מען פרעגט צו איז ווייב ווייב שוועסטער אבער מען רירט נישט צו לאשתו זאגט רש"י קען נישט זיין פשט אז מען האט איר געפרעגט ווייל וואס ער פירט נישט אויס וואס מען האט איר געפרעגט וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר האט ער געענטפערט וואס האט מען איר געפרעגט אלא מאי מוז זיין פשט לאשתו על אשתו וועגן זיין ווייב כמו אמרי לי אחי הוא זאג וועגן מיר אז איך בין דיין ברודער. און ויהי זאגט די פסוק ווייטער כי ארכו לו שם הימים, ס'האט זיך פארלענגערט די טעג, מינינג טו סעי ער ער האט אנגעהויבן פילן אזוי ווי קאמפטעבל מיט זיין ענווייראמענט, ער האט אנגעהויבן פילן ווי ער דארף זיך שוין נישט אזוי שטארק באהאלטן, און וישקף אבימלך, און אבימלך האט ארויסגעקוקט מיט די אינטענשאן צו געוואר ווערן צי זיי זענען טאקע חתונה געהאט אדער זיי זענען טאקע ברודערס און שוועסטערס, און מלך פלשתים בעד החלון, און וירא און ער האט געזען דעם פענסטער. ער האט געזען אז זיי מאכן צו דעם פענסטער, זיי באלד זעען רש"י. און וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו, און ער האט געזען ווי יצחק און רבקה זענען יא חתונה געהאט, זענען נישט קיין ברודערס און שוועסטער. זאגט דער הייליגער רש"י כי ארכו, אמר, ער האט געזאגט, מעתה אין לי לדאוג, האט יצחק געזאגט, פון יעצט און ווייטער דארף איך מיך שוין נישט זארגן, מאחר שלא אנסוה עד עכשיו, מען האט נאכנישט צוגענומען רבקה ביז אהער, ולא נזהר להיות נשמר, ער האט געסטאפט צו זיין קעירפול. און דער מהרשל לייגט צו, אז אבימלך האט זיך אנגעהויבן וואונדערן, נאך א שטיק צייט האט ער זיך אנגעהויבן וואונדערן, אויב אזוי אז עס זענען טאקע ברידערס און שוועסטערס פארוואס האט דער יצחק נישט חתונה? אלא מאי, עפעס איז דארטן פישי, עפעס גייט דארטן פאר, האט ער זיי נאכגעקוקט, פארדעם שטייט א לשון פון וישקף, ער האט געקוקט מיט א עין רעה, און בעד החלון, ווייל בעצם אין די נעקסטע רשי שטייט וישקף אבימלך שטייט ראהו משמש מטתו, וואס קען נישט זיין אז יצחק אבינו זאל זיך נישט אויפפירן בצניעות, נאר ער האט געקוקט אויפן פענסטער און ער האט געזען אז זיי מאכן צו דעם פענסטער, האט ער ריעלייזד אז זיי זענען מאן און ווייב. און ביי דעם שטייט וירא האט ער אריין געטראכט און ער האט קודם האט ער געזעהן דעם פענסטער ער האט געזעהן וואס עס גייט פאר נאכדעם וירא ער האט עקסטער זיך מתבונן געווען אין די סיבה פארוואס זיי מאכן צו דעם פענסטער און די סיבה פארוואס יצחק האט געהאט נישט חתונה מוז עס זיין מוז זיין אז זיי זענען חתונה געהאט איז ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך היא ואך אמרת איך עושי זי איז דאך דיין ווייב, וויאזוי קענסטו מיר געקענט ליגן זאגן אז זי איז דיין שוועסטער ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה, איך האב מורא געהאט אז מען וועט זאגן אז מען וועט מיך הרג'נען לכבוד איר און מען וועט איר וועלן צונעמען. לכאורה וואס פרעגט דא דער אבימלך, ער האט דאך געוואוסט, אויב איז ער דער זעלבער אבימלך וואס איז געווען די מעשה מיט אברהם אבינו האט ער דאך געוואוסט אז דאס איז די סיבה פארוואס מענטשן זאגן ליגנט, נאר לויט ווי עס קוקט אויס שפעטער, איך מיין אין די מארגענדיגע פארשען, אין די פסוקים אין תרגום דארטן, זאגט דארטן ביי די מעשה ווען זיי מאכן זיך שבועות איינער מיטן צווייטן, זאגט אבימלך, מאך א שבועה פאר מיר אזוי ווי אונזערע עלטערן האבן זיך געשוואוירן. סאו, לכאורה קוקט אויס ווי דער אבימלך איז פלעין געווען א זון אדער א אייניקל פון דעם ארידזשינעל קעניג אבימלך, און ס'איז אזוי ווי די פרעות אין מצרים, אלע האבן געהייסן פרעה. איז ויקרא, איז ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו, אז כמעט שכב אחד העם, כּמעט האָט דער אַחד-העם, דער אױסדערװעלטער פֿונעם פֿאָלק, װאָס הײסט איך אַלײן, כּמעט שכב את אשתּךָ, און והבֿאת עלינו אָשם, און דורך דעם, אױב װאָלט װען טאַקע זיך אַרױסגעשטעלט, אַז, אַז, אַז ער װאָלט צוגענומען דײַן װײַב, װאָלט, װאָלט געקומען אַ שטראָף אױף דער גאַנצער שטאָט, װײַל װען דער קעניג זינדיקט, קומט אַ שטראָף אױף זײַן גאַנצער שטאָט. זאָגט רש"י אַחד-העם, איז נישט פּשט, עפּעס אײנער פֿונעם שטאָט, אײנער, עניבאַדי, נאָר המיוחד בעם, זה המלך, ער אַלײן נתן בעיניו ברבֿקה, אַז ער זאָל איר צונעמען. און נאר און פאר דעם טאקע האט ער האט ער זיי נאכגעקוקט איז וישקף אבימלך און והבאת עלינו אשם אם שכב כבר, אויב וואלט זיך ארויסגעשטעלט אז איינער וואלט איר טאקע צוגענומען הבאת עלינו אשם וואלסטו געברענגט אז איך וואלט איר צוגענומען וואלסטו געברענגט א אשם אויף די גאנצע שטאט, פארוואס ווייל א מלך וואס זינדיגט ווערט דאך די גאנצע שטראף געשטראפט, איז ויצו אבימלך את כל העם לאמר לאמר האט האט אבימלך ארויסגעלאזט א ציווי. גזירת המלך הנוגע באיש הזה, איינער וואס רירט צו דעם מענטש, אדער באשתו, איז מות יומת, זאל געהארגעט ווערן, דאס הייסט אפילו הנוגע, וואס בעצם איז דאך נאר די עבירה צוצונעמען און חתונה האבן מיט איר, אבער ניין, דא האט ער צוגעלייגט א עקסטערע שלב, א עקסטערע פראטעקשאן, רירן איז שוין א עבירה פאר, איז שוין אויכעט חייב מיתה. שוין, עד כאן המעשה, די נעקסטע קאפיטל גייט די תורה רעדן פון די עשירות און ריזיגע ברכה וואס איז טאקע אריינגעקומען פאר יצחק נאך זיין ברכה פונעם אייבערשטן, ציילט אונז די תורה אז ויזרע יצחק בארץ, יצחק האט זיך האט זיך גענומען פלאנצן דארטן אינעם ערד, און וימצא, וואס כאטש פונקט אזוי וואס כאטש פארוואס זאגט מיר די תורה בארץ ההיא, ווייל אפילו עס איז נישט געווען ארץ ישראל ממש, האט עס אויך געהאט א מורא'דיגע הצלחה פאר אים, און וימצא בשנה ההיא ער האט געטראפן אין יענע יאר וואס כאטשיג ס'איז געווען א הונגער יאר האט ער געדארפט גיין קיין גרר, מאה שערים הונדערט מאל מער וויפיל ער האט אפגעשאצט. פארוואס האט ער געשאצט? באלד זען רש"י, און ויברכהו השם די אייבערשטער האט אים געבענטשט, איז אריינגעקומען א מורא'דיגע הצלחה בכל מעשי ידיו, נישט נאר די זאכן וואס ער האט געפלאנצט, עני ביזנעס דיעל וואס ער האט געמאכט האט געהאט א טרעמענדעס הצלחה. זאגט רש"י בארץ ההיא, פארוואס דרוקט מיר די תורה אין יענע שטאט? אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה, כארץ שבעה גוים, דאך האט עס געהאט א מורא'דיגע הצלחה. בשנה ההיא, אף על פי שאינה כתקנה, שהיתה שנת רעבון, און עס איז געווען א הונגער יאר, דאך האט ער געהאט אזויפיל הצלחה, און בארץ ההיא בשנה ההיא, וואס הייסט, יעדער יעדער פאר זיך וואלט ווען געווען א חידוש, ווען די תורה זאגט מיר ווען נאר בארץ ההיא וואלט עס געווען א מורא'דיגע חידוש, אז כאטשיג ס'איז נישט ארץ ישראל ממש, ווען די תורה זאגט מיר ווען בשנה ההיא וואלט עס געווען א מורא'דיגע חידוש, ווייל ס'איז דאך א שנת רעבון, ס'איז א הונגער יאר. א יעצט אז די תורה זאגט מיר ביידע איז עס חידוש שבחידוש, שניהם למה לומר שהארץ קשה והשנה קשה, און דאך איז די אוטקאם געווען אז ער האט געפלאנצט און ער האט געקענט אראפשניידן מאה שערים הונדערט מאל מער. פארוואס עפעס האט מען אפגעשאצט? שאמדוה כמה ראויה לעשות, מען האט אפגעשאצט פארן פלאנצן וויפיל קען די. עיקערידזש פראדוסן, ועשתה על אחת שאמדוה מאה, און יעדע און יעדע פיגור וואס מ'האט אפגעשאצט איז עס געווען הונדערט מאל מער וויפיל ער האט געשאצט, און וואס עפעס האט מען טאקע געשאצט פארדעם? לכאורה עפעס וואס מ'שאצט, עפעס וואס מ'ציילט האט דאך נישט קיין סימן ברכה, מילא וואס עפעס ציילט מען פארדעם? רבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה, דער יצחק איז געווען א מורא'דיגער דייקן אין מעשר, דאס הייסט נאך פאר ער האט עס געפלאנצט האט ער שוין ארויסגעבארגט די מעשר, דאס הייסט ער גערופן א עפרעיזער, שאץ מיך אפ וויפיל גייט מיך די לענד פראדוסן, גייט עס פראדוסן הונדערט קאר, ער געגעבן צען קאר רייט אוועי פאר מעשר, ארויסגעבארגט פאר מעשר, און און און איז א מורדיגע זאך, א מורדיגע מסירת נפש, און אויף דעם מצוות מעשר איז שטייט דאך אויף איז די איינציגסטע זאך אין די תורה וואס די וואס די אייבערשטער בעט זיך ביי דיר ובחנוני נא בזאת, סאיז נישט קיין סאיז נישט קיין זאך אז דו מעגסט מעגסט מיך אויסטעסטן, נאר די אייבערשטער בעט דיך איך בעט דיך נא איז אין נא אלא לשון בקשה, ובחנוני נא בזאת ביטע טריי מיך אויס, סאו דער יצחק האט טאקע אויספרובירט דעם אייבערשטן, ער האט געזאגט, אזוי? דו געסט, דו געסט שפע פאר איינער וואס געבט מעשר? לאמיך טרייען דיך געבן מעשר נאך פאר איך באקום די עקשועל גוטס, נאך פאר איך זע עווידענס אז דו געסט מיר, און אים איז אריינגעקומען א ברכה הונדערט פאלד, אימעדזשין הונדערט פאלד, ס'הייסט דו האסט א חשבון צו מאכן א האלב מיליאן דאלער די יאר, אימעדזשין הונדערט מאל אזויפיל, כ'האב נישט קיין קאלקולעיטער דא אין פראנט פון מיר, באט קום אריין אין די מעסעדזשעס וויפיל די טאטעל איז, און געב מעשר, געב מעשר פארדעם. בלי חשבון, אן קיין, נישט קיין מתנת לבך, געב א מתנת יד, אן קיין שום עמאושענלי, עמאושענס עטעטשט, דזשאסט געב ווייל די תורה זאגט דיך אז דו קענסט מיך טראסטן אויף דעם, דו קענסט מיך אויספרובירן אויף דעם, טריי אויס דעם אייבערשטן וועסט זען, ס'וועט אריינקומען א ריזיגע שפע, האב א סוקסעספול דעי.